בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ק"ו, מיר הייבן אן דף ק"ו עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך וכל המקלקלין פטורין, האט מען געזען אין די משנה אז יעדע מלאכה וואס מען טוט ביי אן אופן פון קלקול איז פטור, זאגט די גמרא, תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן, רבי אבהו האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יוחנן, כל המקלקלין פטורין, אז טאקע אלע מקלקלין און אלע מלאכות וואס מען מאכט אויף אן אופן פון קלקול, מען איז מקלקל די זאך איז מען טאקע פטור, חוץ חוץ פון צוויי מלאכות, וואס אפילו מען טוט די צוויי מלאכות אויף אן אופן פון קלקול איז מען חייב, וועלכע צוויי מלאכות? מחובל ומבעיר, חובל דאס איז ווען איינער געבט א קלאפ פאר א צווייטן און ס'ווערט בלוטיג, דאס איז די מלאכה פון חובל, מבעיר, דאס איז ווען מען פארברענט א זאך, מען טאר נישט אנצינדן א פייער שבת, וואס ביי די ביידע אופנים איז מען דאך בעצם א מקלקל, ווען א מענטש איז חובל א צווייטן ער געבט יענעם א קלאפ איז ער א מקלקל, ווען א מענטש צינדט אן א פייער ביסטו א מקלקל, פונדעסטוועגן די צוויי מלאכות, איז מען חייב אויף דעם אפילו אויף אן אופן פון קלקול. איז פון ווי ווייסט מען די זאך בעצם? ווי ווייסט מען טאקע אז מען איז חייב ביי חובל ומבעיר ביי אן אופן פון קלקול? איז רש"י זאגט אז מען ווייסט דאס פון צוויי משניות, ס'איז דא א משנה אין בבא קמא וואס שטייט אין די משנה, החובל בחבירו בשבת פטור מכולן, אז טאמער איינער געבט א קלאפ פאר זיין חבר אינמיטן וואך למשל, איז ער חייב, ס'איז דא נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת. אבער ווען איינער טוט עס שבת זאגט די משנה אז דער מענטש איז פטור ווייל קם ליה בדרבה מיניה היות וואס ער גייט קריגן א עונש אז ער האט מחלל שבת געווען און במילא דער חיוב מיתה פטר'ט אים פון די חיוב צו צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת אבער על כל פנים דאס זעהן מיר דא אז מ'איז חייב מיתה ווען מ'איז חובל און במילא דאס איז קודם כל די ערשטע משנה וואס מ'זעהט אז חובל איז מען חייב אויף דעם שבת ווייטער איז דא א צווייטע משנה בבא קמא ברענגט רש"י והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו, אז טאמער איינער צינדט אן זיין חבר'ס פעלד, ער צינדט עס אונטער, איז ער פטור פון צו צאלן די אלע תשלומין טאמער ער טוט עס שבת, אויכעט אלס די זעלבע דין פון קם ליה בדרבה מיניה, זעהן מיר נאך אן אופן וואס ביי א מקלקל אז מ'איז חייב, ביי א מבעיר, און ממילא זעהן מיר די צוויי ענינים, און דאס זאגט דא די ברייתא, אז חובל און מבעיר, אפילו מ'איז מקלקל איז מען חייב אויף דעם, אזוי האט רבי אבהו פארגעלערנט פאר רבי יוחנן, זאגט די גמרא, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי אבהו, פוק תני לברא, גיי ארויס פון בית מדרש, לערן פאר די הלכה אינדרויסן ערגעץ אנדערש, וואס טייטש די הלכה איז נישט ווי די ברייתא, פארוואס? ווייל דאס וואס שטייט אין די ברייתא חובל ומבעיר אז מ'איז חייב אויף חובל ומבעיר אינה משנה, די הלכה איז נישט אזוי, ואם תמצא לומר משנה, און אפילו אז מיר וועלן זאגן די הלכה איז יא אזוי, איז חובל בצריך לכלבו, מבעיר בצריך לאפרו, זאגט רבי יוחנן אז די צוויי משניות אין בבא קמא וואס דארט זעהט מען אז. א חובל און א מבעיר איז חייב ביי אן אופן פון קלקול איז נישט אמת, ס'מוז נישט זיין דווקא אז ס'איז א אופן פון קלקול, ס'קען זיין ס'איז א אופן פון תיקון, ווען איז שייך מתקן? יעצט בעצם סתם אזוי חובל און מבעיר איז זייער גרינג צו טרעפן אן אופן פון א תיקון, טאמער איינער למשל קאכט אויף א טאפ איז א מבעיר וואס ער איז מתקן, די גאנצע נקודה וואס ער דארף דאך די פייער איז צו מתקן זיין דעם טאפ, די זעלבע זאך א חובל, טאמער איינער למשל שעכט א בהמה און וואס איז א חובל? די בהמה גיסט זיך בלוט ווען ער שעכט א בהמה און ער דארף די פלייש, איז אויכעט א תיקון, ער דארף דאך די פלייש, און ממילא איז פשוט צו טרעפן אזא דוגמא, נאר וואס דען אונז זוכט מען דא א דוגמא פון די משניות למשל אין בבא קמא וואס מען האט געזען, וואס דארט ווען איינער איז חובל זיין חבר ער וויל אים אפטון, איז דאך ס'נישט קיין תיקון, ער איז דאך נישט חובל זיין חבר ווייל ער דארף די פלייש, די זעלבע זאך ווען איינער צינדט אונטער די פעלד פון זיין חבר, טוט ער עס נישט אויף צו קאכן א טאפ, נאר וואס דען, פון דעסטוועגן זאגט רבי יוחנן עס קען זיין ביי אן אופן פון תיקון, אז טאמער איינער למשל איז חובל זיין חבר צו זיין חבר'ס בהמה ווייל ער דארף די בלוט, ער גייט נעמען די בלוט ער וועט עס פיטערן פאר זיינע הינט, הינט עסן בלוט, אדער ביי אנצינדן ער צינדט אונטער יענעמ'ס פעלד אבער ער דארף די אש ער גייט זיך באנוצן מיט די אש, איז שוין ווייטער, ביי ביידע אופנים איז דא אן ענין פון תיקון. און ממילא אז ס'א תיקון ס'איז נישט קיין קלקול פארדעם איז מען חייב, אבער אוודאי זאגט רבי יוחנן ביי אן אופן פון קלקול וועט זיין פטור, יעצט דאס איז רבי יוחנן'ס תירוץ צו רבי אבהו רבי יוחנן זאגט צו רבי אבהו אז ביסט נישט גערעכט מ'קען נישט קיין ראיה ברענגען פון די ברייתא ווייל די ברייתא רעדט זיך טאקע נישט ביי קלקול, אבער די גמרא פרעגט יעצט אויף רבי אבהו אליין, וויאזוי קען רבי אבהו זאגן אז חובל און מבעיר איז מען חייב אפילו ביי אן אופן פון קלקול, והא אנן תנן, וואס איז מיט אונזער משנה, ביי אונזער משנה שטייט כל המקלקלין פטורין וויאזוי וועסטו פארענטפערן די ברייתא מיט די משנה, אין די משנה וואס שטייט כל המקלקלין פטורין איז משמע אלע מלאכות, וואס מען טוט ביי אן אופן פון קלקול איז מען פטור, און רבי אבהו זאגט אז חובל ומבעיר ווען מען טוט עס אויף אן אופן פון קלקול איז מען יא חייב, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא, מתניתין רבי יהודה, ברייתא רבי שמעון, אונזער משנה גייט טאקע כשיטת רבי יהודה, די ברייתא איז כשיטת רבי שמעון, וואס זיי קריגן זיך טאקע צו חובל ומבעיר ביי אן אופן פון קלקול צו מען איז חייב צו נישט. יעצט רש"י זאגט אז די מחלוקת פון רבי יהודה רבי שמעון טרעפט מען נישט קיין שום אנדערע פלאץ, און ממילא אונז ווייס מען נישט וואס איז די מחלוקת, נאר וואס דען רש"י איז מסביר פלאי פלאות וויאזוי מען קען דא איינזעצן די מחלוקת פון רבי יהודה רבי שמעון, איז אזוי, אונז האבן דאך געזען ס'דא א מחלוקת פון רבי יהודה רבי שמעון וואס איז די דין ביי מלאכה שאינה צריכה לגופה, וואס טייטש אזוי? וואס מיינט א מלאכה שאינה צריכה לגופה? האבן מיר דאך שוין געזען כמה פעמים די קלאסישע דוגמא, א מענטש האט אין זיין שטוב א טויטע גוף, ער טראגט עס ארויס פון שטוב, ער דארף נישט בעצם די פעולה אליין, ער דארף נישט די גוף זאל זיין אינדרויסן, ער דארף נאר די שטוב זאל זיין ליידיג, ער דארף די טויטע אינדרויסן פון דא, פון דא אוועק, ס'גייט מיר נישט אן, איך דארף נישט די גוף, ווי נארמאל ווען איינער טראגט, דארף איך דאך די חפץ דארט, איך דארף נישט די טויטע דארט, איך דארף די טויטע אוועק פון דא, דאס איז א מלאכה שאין צריכה לגופה, וואס ר' שמעון זאגט פטור, רבי יהודה זאגט חייב, יעצט דארף מען פארשטיין פארוואס טאקע האלט ר' שמעון ביי אזא אופן ביי מלאכה שאין צריכה לגופה אז פטור, פשט איז, ווייל ר' שמעון האלט אז יעדע מלאכה וואס איז נישט קיין מלאכה אין די גוף החפץ אליין, ס'איז דא דא א זייטיגע זאך, למשל טאקע ביי די מת, איך טראג די מת ארויס, ס'איז נישט קיין תועלת פארן מת אז איך טראג אים ארויס, נאר וואס דען ס'איז א תועלת פאר מיין שטוב, דאס איז א מלאכה שאין צריכה לגופה זאגט רבי שמעון דאס איז נישט קיין מלאכה ווייל די מלאכה איז נישט אין די חפץ אליין ס'איז א מלאכה א זייטיגע מלאכה וואס געשענט ארום די חפץ רבי יהודה האלט ניין רבי יהודה האלט אז היות וואס ווי נישט ווי געשענט דא א זאך וואס איך וויל איך וויל די מת זאל נישט זיין דא דאס אליין איז אויך גענוג חשוב אז דאס זאל הייסן א מלאכת מחשבת און ממילא קען מען אויך זאגן אז דאס איז די מחלוקת דא. פארוואס? איז לאמיר אנהייבן מיט ר' שמעון. ר' שמעון זאגט, מלאכה שאינה צריכה לגופה איז פטור, פארוואס? ווייל אינעם גוף החפץ איז נישט געשען די מלאכה, ס'איז געשען ארום און ארום. איז במילא קומט אויס אז מ'זעהט דא אז ר' שמעון האלט אז אלעמאל קוקט מען אין די גוף החפץ. יעצט. ווען א מענטש איז א מקלקל אין די גוף החפץ אבער ס'געשענט א תיקון ארום און ארום, למשל טאמער איינער עט זיין א חובל, א חובל וואס קומט ארויס פון אים א גוטע זאך, למשל טאקע אז איינער עט שעכטן א בהמה וואס ער איז חובל די בהמה אבער ער דארף די פלייש, וואס די קלקול איז אין די בהמה אליין און די תיקון איז פאר די מענטש. עט ר' שמעון האלטן אז היות וואס מ'קוקט אלעמאל אן די גוף החפץ אז דאס איז א געהעריגע קלקול, ס'גייט נישט אן דו האסט עפעס פון דעם, ווייל אזוי ווי ביי מלאכה שאינה צריכה לגופה מ'קוקט נאר אויף די גוף החפץ, ר' שמעון האלט פאר דעם איז מען פטור, איז דא אויך קוקט מען אויף די גוף החפץ, דאס איז א קלקול. יעצט, אז מ'זעהט אז ס'שטייט אין פסוק, מען וועט באלד זעהן פון ווי ר' שמעון לערנט עס ארויס, פון ווי מ'לערנט ארויס די גאנצע מלאכה פון חובל, אבער אז ס'שטייט אין פסוק אז די פסוק איז מחייב א מענטש וואס איז חובל, מוז זיין אז די פסוק איז מחייב א מענטש וואס איז חובל ביי אן אופן פון קלקול, ווייל יעדע חובל איז א קלקול לויט ר' שמעון, ווייל אפילו אז די גרעסטע תיקון אין די וועלט וועט ארויסקומען פון דעם, די תיקון איז נישט אין די גוף החפץ, א מענטש כאפט א קלאפ, גייט נישט אן וואסערע תיקון זאל נאר נישט זיין, אז איך שעכט א בהמה גייט נישט אן וואסערע תיקון זאל נאר נישט זיין, די חבלה אליין, די מעשה חבלה, איז דאך א מעשה פון קלקול, און אז פון דעסוועגן זעהן מיר אז די תורה זאגט אז דאס איז א מלאכה, מוז זיין אז די תורה זאגט אז ס'איז דא אן אופן. וואס א מלאכה זאל הייסן א מלאכה אפילו ביי אן אופן פון קלקול, און ממילא פאר דעם די ברייתא וואס רבי אבהו האט געברענגט כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומבעיר, דאס גייט כשיטת ר' שמעון, מה שאין כן לויט רבי יודא, וואס לויט רבי יודא קוקט מען נישט נאר אין די גוף החפץ מען קוקט ארום און ארום, און ממילא די זעלבע זאך לאמיר זאגן ווען איינער שעכט א בהמה, די חבלה איז טאקע אין די בהמה אבער ארום און ארום קומט דאך ארויס א תיקון, האלט רבי יודא אז דאס הייסט א תיקון, און ממילא ווען די תורה איז מחייב א חובל, קען זיין דאס איז נאר טאקע ביי אן אופן וואס מ'איז מתקן, די גוף החפץ איז נישט שייך קיין תיקון, אבער ארום און ארום איז דאך יא שייך א תיקון, און ממילא אז דווקא ביי אזא ציור איז די תורה מחייב, קומט אויס ביי א אנדערע ציור, ביי א ציור וואס איז נאר א קלקול, עט אוודאי זיין די דין אז מ'איז פטור, און פארדעם זאגט די גמרא אז מתניתין אונזער משנה וואס זאגט כל המקלקלין פטורין, איז כשיטת רבי יודא, זאגט אונז די גמרא, מאי טעמא דרבי שמעון, וואס איז די טעם פון רבי שמעון פארוואס לויט רבי שמעון איז מען מחייב א חובל ומבעיר אפילו ביי אן אופן פון קלקול, זאגט די גמרא, ווייל מדאיצטריך קרא למישרא מילה, הא חובל בעלמא חייב, פון דעם וואס מען זעט אז די תורה זאגט ביום השמיני ימול בשר ערלתו וואס מען לערנט ארויס פון דעם ביום השמיני אז ביום אפילו שבת אז מילה איז דוחה שבת, זעהן מיר אז די תורה האט געדארפט געבן א שפעציעלע היתר צו מל'ען שבת און אן דעם היתר טאר מען נישט. פארוואס? ווייל מ'איז א חובל. זעהן מיר אז מ'טאר נישט זיין א חובל שבת, און אזוי ווי מ'האט מסביר געווען לשיטת ר' שמעון איז יעדע חובל בעצם א מקלקל, און אז די תורה איז אונז מחדש אז ביי אזא אופן איז מען חייב, איז א ראיה אז ביי חובל איז מען חייב אפילו ביי אן אופן פון קלקול. דאס איז לגבי חובל. יעצט וואס איז לגבי מבעיר? ביי מבעיר אויכעט מדאסר רחמנא הבערה לגבי בת כהן, ביי א בת כהן, א בת כהן שזינתה און די דין איז אז איר מיסה איז שריפה, די שריפה לערנט מען ארויס פון פסוקים טאר נישט געשעהן שבת, ס'איז נישט דוחה שבת, פארוואס איז נישט דוחה שבת וואס איז די פראבלעם? איז א ראיה ס'איז דא א פראבלעם פון מבעיר, שמע מינה מבעיר בעלמא חייב, זעהן מיר אז ס'דא א פראבלעם פון מבעיר, און אז מבעיר לויט ר' שמעון איז אלעמאל א קלקול, איז דא אויך, איז עס א קלקול, און פון דעסטוועגן איז די תורה מחייב, איז א ראיה אז ביי די מלאכה אפילו ביי אן אופן פון קלקול איז מען חייב, ורבי יהודה, פרעגט די גמרא, לויט רבי יהודה, וואס וועט ער טוהן מיט די פסוקים? מ'זעהט דאך דא פון די פסוקים אז די תורה איז מחייב חובל און מבעיר אפילו אז ס'איז א קלקול, יעצט די ראשונים רעדן אויס לכאורה וואס טייטש רבי יהודה? רבי יהודה האלט ס'איז נישט קיין קלקול, רבי יהודה האלט אז ס'איז דווקא ביי אן אופן פון תיקון. נאר וואס דען, די ראשונים פארענטפערן שוין אז די תירוץ פון די גמרא ווי מען מיר זען איז אז אפילו אז נניח אז סדארף יא זיין א תיקון אין די גוף החפץ איז דא סיי ביי מילה און סיי ביי שריפה איז טאקע דא א תיקון אין די גוף החפץ אליין און במילא פאר דעם זאגט רבי יהודה היות עס איז ממש א תיקון איז אוודאי די דין אז חייב און במילא נישט קיין ראיה פון די פסוקים כשיטת ר' שמעון ווייל טאקע די צוויי פסוקים סיי די נקודה פון מילה און סיי די נקודה פון שריפה איז א תיקון קען זיין פארדעם איז מען חייב דאמר רב אשי אזוי האט רב אשי געזאגט מה לי לתקן מילה מה לי לתקן כלי אזוי ווי א מענטש איז מתקן א כלי די זעלבע זאך א מילה איז אויך א תיקון ממש א תיקון גמור פארן קינד און די זעלבע זאך לגבי הבערה לגבי די שריפת בת כהן איז מה לי לבשל פתילה מה לי לבשל סממנים אזוי ווי מען איז מבשל די פתילה רעדט זיך דא די עופרת די בליי וואס מען פלעג אריינגיסן אין די מויל ווען איינער איז געווען מחיוב שריפה האט מען אויפגעקאכט די בליי איז וואס איז א חילוק צו מען קאכט אויף בליי, צו מען קאכט אויף סממנים וואס מען זעט אין משכן, וואס טייטש, קאכן איז אלעמאל א תיקון, ס'איז א תיקון גמור, און ממילא זאגט רבי יהודה אז אוואדע איז נישט קיין ראיה אז חובל און מבעיר איז מען חייב אפילו ביי אן אופן פון קלקול, ווייל דא איז ממש א תיקון גמור. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן מיר געזען אין די משנה שיעור המלבן כמלוא רוחב הסיט כפול, די שיעור איז כמלוא רוחב הסיט כפול האט מען געזען צווישן די מיטלסטע פינגער און די צווייטע פינגער וואס מען טייטלט, טאמער מען נעמט די שטח און מען דאפלט עס, דאס איז די שיעור, פארציילט אונז די גמרא ר' יוסף מחוי כפול, ר' יוסף ווען ער האט געוואלט מסביר זיין די שיעור האט ער טאקע געוויזן פאר זיינע תלמידים די ריווח וואס איז דא צווישן די מיטלסטע פינגער און דעם צווייטן פינגער, און ער האט געזאגט, דער שיעור כפול, ר' חייא בר אמי מחוי פשוט, ר' חייא בר אמי האט אנדערש געוויזן פאר זיינע תלמידים, ער האט געוויזן די ריווח צווישן די ערשטע פינגער, די גראבע פינגער, און די צווייטע פינגער, אזוי דארף מען נישט זאגן כפול, ווייל דער שיעור צווישן די צווייטע און די דריטע פינגער צוויי מאל איז פונקט אזוי פיל ווי די שיעור צווישן די ערשטע און די צווייטע איין מאל, און ממילא ער האט נישט געוויזן די צווייטע און די דריטע און געזאגט פאר די תלמידים צוויי מאל, נאר ער האט גראד געוויזן די שיעור צווישן די גראבע פינגער און די צווייטע פינגער, וואס דאס איז בעצם די שיעור פון כמלוא רוחב הסיט כפול. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די קומענדיגע משנה איז דן אין די מלאכה פון צידה און מען טאר נישט פאנגען שבת, זאגט די משנה רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט הצד ציפור למגדל, איינער וואס פאנגט א פייגל צו א מגדל, מגדל דאס איז א שאפע, און ער איז גורם אז דער פייגל זאל נישט קענען ארויספליען פון שאפע, ער האקט צו די טיר אויפן פייגל, און די זעלבע זאך איז צבי לבית, טאמער ער פארהאקט דעם טיר אויף א צבי וואס איז אריין אין שטוב, ער פירט אריין א צבי אין א שטוב אריין און האקט צו די טיר, איז ביי די ביידע ציורים זאגט רבי יהודה אז חייב, דער מענטש איז חייב א חטאת, ווייל ער האט עובר געווען אויף די מלאכה פון צידה, זאגט יעצט אבער די משנה, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה, איז אזוי, ציפור למגדל, וואס טייטש די שיעור פון פאנגען א ציפור, די אופן פון פאנגען א ציפור, איז אז מ'שפארט עס איין אין א שאפע, וואס טייטש אויף די חלק קריגן זיך נישט די חכמים מיט רבי יהודה, אבער אויף די חלק פון צבי איז צבי זאגן די חכמים, אז אפילו לגינה, לחצר, ולביברין חייב, רבי יהודה האט געזאגט וויאזוי פאנגט מען א צבי, טאמער מען שפארט עס איין אין א שטוב, אויף דעם זאגן די חכמים לאו דווקא אין א שטוב, נאר אפילו אין א גן אין א גארטן, אדער אינעם חצר, אדער ביברין דאס א קעידזש א פלאץ ווי מען האלט בעלי חיים, ס'איז א פלאץ מיט א גדר ארום און ארום, איז אויך ביי אזא ציור איז מען חייב, וואס טייטש אפילו עס איז אביסל א גרעסערע שיעור פון א שטוב, הייסט עס נאך געפאנגען, און ממילא איז מען חייב, רבי שמעון בן גמליאל אומר. רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לא כל הביברין שוין, נישט די אלע ביברין האמיר געזען איז א פלאץ ווי מען האלט ביי בהמות בעלי חיים, נישט יעדע פלאץ מיט א גדר ארום און ארום איז די זעלבע, זה הכלל, רבי שמעון זאגט א כלל, מחוסר צידה פטור, שאינו מחוסר צידה חייב, וואס טייטש ס'ווענדט זיך ווי גרויס דער פלאץ איז, דער שטח איז, טאמער ס'איז א ריזיגע שטח אז אפילו נאכדעם וואס די צבי גייט אריין, קענסטו נישט יעצט אריינוואקן און כאפן דעם צבי און ארויסנעמען, דארפסט אים פאנגען נאכאמאל אינעווייניג ס'איז אזוי מין גרויס, דעמאלטס דאס הייסט נישט האסט אים געפאנגען, אבער טאמער ס'איז א קליינע ביווער, ס'איז א קליינע שטח, וואס ווען דו גייסט אריין דעם שטח ווען די צבי איז אינעווייניג איז זייער גרינג יעצט צו כאפן דעם צבי, ביי אזא אופן, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, איז די דין איז אז מ'איז חייב, ווייל דאס הייסט טאקע געפאנגען. זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביעא, אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב, מ'טאר נישט פאנגען פיש פון א ביווער יום טוב, ביווער ביי פיש, האמיר געזען, ביווער איז וואו מ'האלט בעלי חיים, פיש האלט מען אין א ספעציעלע פלאץ מיט וואסער, דארט האלט מען דארט פיש, איז טאמער ס'ליגט א פיש אין א ביווער, טאר מען נישט ארויסנעמען און פאנגען די פיש פון דארט יום טוב און עס עסן, ס'הייסט נישט אוכל נפש, אוכל נפש איז דווקא א זאך וואס מ'קען נישט צוגרייטן פאר יום טוב, דא בעצם קען מען אריינלייגן די פיש אין א קלענערע פלאץ, די ביווער איז נאך גאנץ גרויס, און ממילא היות וואס ס'כאפט זיך נישט גרינג דא די פיש, ס'הייסט נישט כאילו ס'איז שוין געפאנגען, מ'דארף עס נאכאמאל פאנגען אין דעם ביווער, פארדעם טאר מען דאס נישט טון יום טוב. ווייטער, ואין נותנין לפניהם מזונות, די זעלבע זאך מ'טאר נישט פיטערן אזעלכע פיש, ווייל היות וואס ס'איז נישט געפאנגען, איז פשט איז, מען טאר עס נישט עסן יום טוב, ווייל אז ס'איז נישט געפאנגען דארף מען עס פאנגען, מען טאר עס נישט פאנגען יום טוב, טאר מען עס נישט עסן, און אז מען טאר עס נישט עסן איז עס מוקצה, און אז ס'איז מוקצה טאר מען עס נישט געבן צו עסן. אבל אבער, צדין חיה ועוף, א חיה ועוף וואס איז אין א ביבער, מעג מען דאס יא ארויסנעמען פון דארט, מען מעג עס פאנגען, ונותנין לפניהם מזונות, און זעלבע זאך מען מעג עס פיטערן, פארוואס ווייל דאס הייסט שוין אז ס'איז געפאנגען, ברגע וואס די חיה און די עוף איז אין א ביווער, הייסט עס שוין געפאנגען ס'איז נישט שייך צו פאנגען נאכאמאל, ס'איז זייער גרינג ארויסצונעמען פון דארט, און ממילא איז שוין נישטא קיין איסור דאס צו נעמען יום טוב, איז פארדעם מעג מען עס פיטערן ווייל ס'איז נישט מוקצה ווייל מען מעג עס ארויסנעמען פון דארט און שעכטן און עסן. פרעגט די גמרא, ורמינהי כ'וועל דיר א סתירה פרעגן, שטייט אין א ברייתא, ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדין מהם ביום טוב, ואין נותנין לפניהם מזונות, קשיא חיה אחיה, קשיא עופות אעופות, אין די משנה אין ביעא איז משמע אז חיות און עופות מעג מען ארויס נעמען פון א ביבער ווייל ס'הייסט שוין געפאנגען, און דא שטייט אין די ברייתא קלאר אז מען טאר נישט, און מען טאר עס נישט פיטערן פארוואס ווייל ס'הייסט נישט געפאנגען, זאגט די גמרא אזוי בשלמא חיה אחיה לא קשיא, גאנץ גוט חיה אויף חיה איז נישט קיין קשיא פארוואס ווייל הא רבי יודא הא רבנן, מען קען פארענטפערן אז די משנה אין ביעא וואס זאגט אז מען מעג פאנגען א פייגל מען מעג נעמען א פייגל פון א ביבער דאס גייט כשיטת חכמים וואס די חכמים אין די משנה האבן מיר דאך געזען האלטן אז הצד צבי לביבר איז חייב זעהן מיר אז א ביבער הייסט געפאנגען און ממילא אז א צבי וואס איז אין א ביבער א חיה וואס איז אין א ביבער הייסט אז ס'איז געפאנגען איז שוין נישט דא קיין פראבלעם יעצט דאס ארויסנעמען פון דארט ווייל ס'הייסט נישט כ'האב עס געפאנגען ס'איז שוין געווען געפאנגען פון פריער און ממילא שטימט די משנה די משנה איז כשיטת חכמים מה שאין כן די ברייתא וואס זאגט אז מען טאר נישט ארויסנעמען א צבי פון א ביבער, גייט כשיטת רבי יודא, וואס רבי יודא האלט די איינציגסטע אופן וואס מען קען פאנגען א צבי איז אין א בית, נישט אין א ביבער, פארדעם אין א ביבער וועט טאקע זיין חייב, ווייל דער צבי איז נישט געפאנגען, יעצט פאנגסטו עס, פאנגען טאר מען נישט יום טוב, אלא עופות אעופות קשיא, אבער פון דעסוועגן זאגט די גמרא די סתירה פון עופות איז נאך אלץ שווער, פארוואס? ווייל אין די משנה אין ביעא איז משמע מען מעג ארויסנעמען א עוף פון א ביבער יום טוב, און אין די ברייתא שטייט קלאר אז נישט, און דא קענסטו נישט זאגן אז דאס איז לויט די חכמים און דאס איז לויט רבי יודא, ווייל מ'האמיר געזען אין די משנה אז סיי לויט די חכמים און סיי לויט רבי יודא איז די איינציגסטע אופן צו פאנגען א ציפור איז למגדל ווען ס'ליגט אין א שאפע, נישט ווען ס'איז אין א ביווער, און ממילא לויט ביידע וואלט געדארפט זיין די דין אז מ'טאר דאס נישט ארויסנעמען פון א ביווער יום טוב. זאגט די גמרא וכי תימא עופות עופות נמי לא קשיא וועסטו וועלן פארענטפערן און זאגן הא ביבר מקורה הא ביבר שאינו מקורה אז די משנה וואס זאגט אז מ'מעג רעדט זיך א ביבער וואס האט א דאך, די פייגל קען נישט אוועקפליען פון דארט, און די ברייתא וואס זאגט מען טאר נישט, רעדט זיך א ביבער אן א דאך וואס די פייגל קען אוועקפליען, און אויף דעם זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין תירוץ, פארוואס? ווייל והא בית דמקורה הוא בין לרבי יודא בין לרבנן ציפור למגדל אין לבית לא, ווייל א שטוב א בית האט דאך אויך א דאך, פון דעסט וועגן זעהן מיר אין די משנה סיי לויט די חכמים סיי לויט רבי יודא הייסט נישט א ציפור אין א בית געפאנגען עס דארף זיין דווקא אין א מגדל, און ממילא. קען נישט זיין די תירוץ אז דא איז מיט א דאך דא איז אן א דאך אפילו מיט א דאך אין א ביווער הייסט נישט געפאנגען, ענפערט די גמרא, אמר רבה בר רב הונא, הכא בציפור דרור עסקינן, ס'טייטש ביי אונזער משנה דא ביי אונזער מסכת שבת רעדט זיך פון א פייגל א דרור, לפי שאינה מקבלת מרות, א דרור פייגל איז א צולאזטע פייגל וואס איז נישט מקבל קיין מרות, און במילא אפילו וועסטו עס אריינטראגן אין א שטוב מיט א דאך עט עס אלעמאל אנטלויפן, פאר דעם הייסט עס נישט געפאנגען, דתנא דבי ר' ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור, מפני שדרה בבית כבשדה, אז די סיבה וואס ס'הייסט טאקע ציפור דרור איז ווייל ס'וואוינט אין שטוב אזוי ווי אין פעלד ס'לויפט אלעמאל אוועק, פאר דעם זאגט אונזער משנה אז די איינציגסטע וועג צו פאנגען א ציפור דרור איז טאמער מ'שפארט עס איין אין א מגדל, מה שאין כן נישט ביי א ציפור דרור, ביי א געהעריגע פייגל איז אוודאי קען מען אויך פאנגען אין א שטוב און מ'קען עס אויך פאנגען אין א ביווער, און ס'עט זיין א חילוק צווישן א ביווער מקורה און א ביווער שאינו מקורה א ביווער מיט א דאך און אן א דאך, און ממילא עט מען זאגן אז די משנה אין ביעא רעדט זיך א ביווער מיט א דאך פאר דעם הייסט עס נישט מער געפאנגען מעג מען עס נעמען יום טוב. און די ברייתא רעדט זיך ביי א ביווער אן א דאך, וואס פשט אז ס'איז נישט געפאנגען און ממילא יעצט אז דו נעמסט עס פאנגסט עס און דאס טאר מען נישט טון יום טוב, זאגט די גמרא יעצט השתא דאתית להכי, יעצט אז דו נוצט שוין דעם תירוץ לגבי עופות קענסטו שוין אויך זאגן חיה אחיה נמי לא קשיא, אז ס'איז אויך נישט דא קיין סתירה צווישן די משנה און די ברייתא לגבי א חיה, ווייל הא בביבר גדול, הא בביבר קטן, קענסט ענטפערן די זעלבע מין תירוץ, וואס טייטש אנשטאטס עס איינזעצן ווי א מחלוקת תנאים, אזוי ווי די גמרא האט עס געוואלט איינזעצן, מוז מען מער נישט זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים, אזוי ווי ביי עופות זאגט מען נישט ס'איז א מחלוקת תנאים, דא קען מען אויך זאגן ס'איז נישט קיין מחלוקת תנאים, ס'איז נאר א מחלוקת אין די ציור, אז ביי א ביווער גדול, ביי א גרויסע ביווער, הייסט נישט די חיה געפאנגען, פאר דעם טאר מען עס נישט ארויסנעמען פון דארט יום טוב, און א ביווער קטן, וואס א חיה הייסט דארט געפאנגען, מעג מען עס ארויסנעמען פון דארט יום טוב, און במילא איז שוין פארענטפערט די סתירה פון די משנה און די ברייתא, און די זעלבע זאך אונזער משנה איז אויך פארענטפערט, וואס טייטש די משנה אין ביעא, און די זעלבע זאך אונזער משנה רעדט זיך ביי א ביבר קטן, וואס דאס הייסט שוין אז די חיה איז שוין געפאנגען, און במילא מעג מען עס ארויסנעמען פון דארט יום טוב, און די זעלבע זאך שבת הייסט דאס געפאנגען ווייל ס'איז א ביבר קטן, און אלעס גייט כשיטת חכמים. וואס די חכמים האלטן אז א ביווער קטן הייסט געפאנגען, באלד וועט די גמרא פרעגן, אוואו זעהט מען אזא זאך אין אונזער משנה האבן עס געזעהן בשם ר' שמעון בן גמליאל, נישט בשם די חכמים, אבער יעצט נעמט די גמרא אן אז לויט די חכמים איז אויך דא א חילוק צווישן א ביווער קטן און א ביווער גדול, און ממילא די משנה און די משנה אין ביעא רעדט זיך ביי א ביווער קטן און די ברייתא וואס זאגט אז מען טאר נישט, יום טוב, ארויסנעמען א צבי פון א ביווער, רעדט זיך ביי א ביווער גדול, וואס איז מחוסר צידה, מען דארף עס פאנגען יעצט נאכאמאל, ס'איז צו א גרויסע ביווער, ביי אזא אופן טאר מען עס נישט ארויסנעמען. זאגט אונז די גמרא דרך אגב היכא דמי בבי גדול היכא דמי בבי קטן וואס מיינט דאס א בבי גדול וואס מיינט דאס א בבי קטן, ענפערט די גמרא כמה תירוצים אמר רב אשי כל היכא דרעא דבשריה מותר לה בחד שיחיה בבי קטן ואידך בבי גדול טאמער מען קען געבן איין טאנץ און כאפן די חיה אזוי דאס א בבי קטן טאמער מען דארף עס ממש נאכלויפן דאס שוין א בבי גדול און המה א צווייטע תירוץ כל היכא דנפל תילה דכסולה מהדודה בבי קטן ואידך ביווער גדול, טאמער די שאטן פון איין וואנט פונעם ביווער פאלט אויפן צווייטן וואנט, ס'טייטש ס'איז אזא קליינע שטח אז די שאטן קומט אן ביז די אנדערע זייט, איז א סימן ס'איז גענוג קליין, און דאס הייסט א ביווער קטן, א ביווער גדול איז טאמער די שאטן פון איין וואנט רירט נישט צו די אנדערע וואנט. א דריטע תירוץ זאגט די גמרא, ואי נמי, כל היכא דליכא עוקצי עוקצי ביווער קטן, ואידך ביווער גדול, טאמער ס'איז נישט דא קיין ווינקעלעך ווי די חיה זאל קענען אריינלויפן אין דארט, דעמאלטס הייסט עס א ביווער קטן, אבער טאמער ס'איז דא ווינקעלעך ווי די בהמה קען זיך באהאלטן, ס'קען זיך ארויסדרייען, דעמאלטס הייסט עס א ביבר גדול. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה רבי שמעון בן גמליאל אומר, אז לא כל הביברין שווין, ס'דא א חילוק צווישן א ביבר קטן און א ביבר גדול, צווישן א מחוסר צידה און א אינו מחוסר צידה, אזוי האבן מיר געזען ביי אונזער משנה. זאגט די גמרא אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון גמליאל, די הלכה איז טאקע ווי רבי שמעון גמליאל. אמר ליה אביי, פרעגט אביי פאר רב יוסף הלכה, מכלל דפליגי? איך פארשטיי נישט, די חכמים קריגן זיך דען אויף רבי שמעון גמליאל, מ'האט דאך יעצט געזאגט אז לויט די חכמים איז אויך דא א חילוק צווישן א ביבר קטן און א ביבר גדול, אמר ליה, ענטפערט רב יוסף צו אביי, מאי נפקא לך מינה? וואס טייטש וואס האסטו מיך אפגעפרעגט? כ'האב געזאגט די הלכה איז ווי רבי שמעון גמליאל, זאגסטו מיר אז די חכמים זענען אויך מסכים צו רבי שמעון גמליאל, פיין, די הלכה איז דאך אלס ווי רבי שמעון גמליאל, אפילו די חכמים קריגן זיך נישט אויף אים, ס'מיינט נישט אז זיי קריגן זיך, טאקע ביידע האלטן די זעלבע זאך, און איך האב אנגעכאפט פונקט רבי שמעון גמליאל, אמר ליה, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, גמרא גמור, זמורתא תהא, ווילסט איך זאל סתם לערנען ווי עפעס א זינגער, איך זאל נאכזינגען דיינע ווערטער אן פארשטיין, וואס טייטש ווען א מענטש זאגט הלכה ווי איינעם, איז פשט אז א צווייטער קריגט זיך, ס'שטימט נישט צו זאגן הלכה ווי איינעם אויב יעדער איז מסכים צו די זעלבע זאך. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, הצד צבי סומא וישן חייב, טאמער איינער פאנגט א הערש וואס איז בלינד אדער וואס שלאפט, איז ער חייב, ס'טייטש א הערש וואס איז בלינד און שלאפט הייסט נישט כאילו ס'איז שוין געפאנגען, ס'איז נישט געפאנגען ס'קען נאך אנטלויפן און במילא הייסט עס א צידה און פארדעם איז מען חייב, אבער חיגר וזקן וחולה פטור, טאמער דער הערש הינקט, אדער ס'איז אלט, אדער ס'איז קראנק, דעמאלטס איז מען פטור, פארוואס? ווייל דאס הייסט נישט געפאנגען, ס'קען סיי ווי סיי נישט אנטלויפן. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געזאגט צו רב יוסף מאי שנא הני, און מאי שנא הני, וואס איז טאקע א חילוק, פארוואס א סומא וישן הייסט געפאנגען, זיי קענען דאך אויך נישט אנטלויפן, ענטפערט די גמרא הני עבידי לרבויי, הני לא עבידי לרבויי, דער סומא דער בלינדע הערש און דער הערש װאָס שלאָפֿט, געסט אים אײַן ריר צו, געט ער אַ טאַנץ אַװעק, צו ער זעט, צו ער זעט נישט, צו ער שלאָפֿט, צו ער שלאָפֿט נישט, מה שאין כּן אַ חולה, אַ זקן, אַ חיגר קען נישט לױפֿן, צו ער װיל, און ממילא דאָס הײסט נישט געפֿאַנגען, װײַל ס'איז סײַ װי סײַ געפֿאַנגען, ס'איז סײַ װי סײַ קען זיך נישט רוקן. פֿרעגט די גמרא והתּניא, מיר האָבן דאָך געלערנט אַ צװײטע ברייתא, אַז חולה חײב, אַז אײנער װאָס פֿאַנגט אַ צבי װאָס איז חולה איז יאָ חײב, אמר רב ששת לא קשיא, נישט קײן סתּירה, הא בחולה מחמת אישתא, הא בחולה מחמת אובצנא, טאָמער דער הערש האָט פֿיבער, ס'איז סתּם ס'האָט געכאַפּט אַ היץ, דעמאלס איז אוודאי קען עס נאך אנטלויפן, און ממילא אין אזא ציור איז חולה חייב, אבער טאמער דער הערש איז קראנק מיט אזא סארט קראנקייט וואס שוואכט אים אפ וואס מאכט אים מיד, דעמאלס קען ער שוין נישט אנטלויפן, איז שוין נישט דא די חיוב פון צידה ווייל ער האט אים נישט געפאנגען ער קען סיי ווי סיי נישט אנטלויפן. זאגט די גמרא נאך א ברייתא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, הצד, איינער וואס פאנגט חגבין, דאס איז א מין היישעריק, גזין, צרעין, אויך מיני היישעריקן, ויתושין, אדער מאסקיטאוס, יתושים, בשבת, חייב, איז ער חייב דברי ר' מאיר, ס'איז דא צידה ביי דעם, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, כל שבמינו ניצוד חייב, אזא סארט זאך וואס מענטשן פאנגען נארמאל אויף צו עסן, דעמאלטס איז מען חייב, וכל שאינו במינו ניצוד, אזעלכע זאכן וואס מען פאנגט נישט נארמאל אויף צו עסן, למשל די צרעה און די יתושין, וואס נארמאל א מענטש פאנגט עס נישט אויף צו עסן, איז ביי דעם איז פטור, איז מען נישט חייב אויף דעם אויף צידה, און ווי רש"י איז מסביר אין די קומענדיגע בלאט, אז די סיבה איז, ווייל היות ס'איז אין במינו ניצוד, איז במילא אז מען פאנגט עס נישט אויף צו עסן, פאנגט מען עס סתם אין די וועלט אריין פטור צו ווערן פון דעם, ווייל מ'וויל נישט כאפן קיין שטעך, דאס הייסט א מלאכה שאין צריכה לגופה, און דאס גייט כשיטת ר' שמעון וואס ר' שמעון האלט א מלאכה שאין צריכה לגופה איז פטור. זאגט די גמרא ווייטער נאך א ברייתא תני אידך הצד חגבים בשעת הטל, איינער וואס פאנגט היישעריקן בשעת וואס ס'איז דא טל, וואס מ'זעט נישט אזוי גוט פטור, איז מען פטור, ס'הייסט נישט געפאנגען ווייל די היישעריק זעט סיי ווי גארנישט קען נישט אנטלויפן, בשעת השרב, בשעת וואס ס'איז הייס און טרוקן, די היישעריק קען אלעס זען איז חייב, הייסט עס געפאנגען ווייל די היישעריק קען אנטלויפן האסטו אים ממש געפאנגען. אלעזר בן מהבאי אומר, אלעזר בן הבאי מהבאי זאגט, אם היו מקלחות ובאות פטור, טאמער ס'דא אסאך חגבים אויף איינמאל און ס'קומט א פארפלייצונג פון חגבים, הייסט עס נישט געפאנגען, פארוואס? ווייל אז ס'דא אזוי פיל, הייסט עס טאקע נישט געפאנגען, ס'איז זייער גרינג צו כאפן. זאגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני ישיבה א בעיא געפרעגט אלעזר בן מהבאי ארישא קאי או אסיפא קאי, וואס מיינט ער צו זאגן מ'קען עס לערנען לחומרא אויף די רישא און מ'קען עס לערנען לקולא אויפן סיפא, ס'הייסט מ'קען זאגן אזוי, מ'קען זאגן דאס וואס שטייט אין די ברייתא הצד חגבים בשעת הטל פטור, אז טאמער מ'פארפאנגט חגבים בשעת וואס ס'איז דא א טל וואס די חגבים זעען נישט איז פטור, אויף דעם קומט אלעזר בן מהבאי מחמיר זיין און זאגן יא, ווייסט ווען מ'איז פטור ביי טל? נאר ווען ס'איז גאר אסאך חגבים, ווען ס'איז ווייניג איז נישט דא די פטור פון טל, אדער קען מען זאגן פארקערט, ער קומט מיקל זיין אז דאס וואס שטייט בשעת השרב איז חייב, אז בשעת וואס ס'איז אויסגעטרוקנט אינדרויסן איז חייב, אויף דעם קומט אלעזר בן מהבאי צו זאגן אז אפילו ווען די וועטער איז גוט, און ס'איז דא חגבים אבער טאמער ס'איז דא אסאך איז מען נאך אלץ פטור ווייל ס'איז דא גאר אסאך, זאגט די גמרא ווי די צווייטע צד תא שמע א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא קלאר הצד חגבים בשעת הטל פטור, בשעת השרב חייב, אלעזר בן מהבאי אומר אפילו בשעת השרב, אפילו ווען ס'איז א גוטע וועטער, אם היו מקלחות ובאות פטור, טאמער ס'איז דא אסאך חגבים אויף אמאל, איז מען טאקע פטור. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב, טאמער א הערש שפאצירט אריין אין שטוב און איינער פארהאקט די טיר, איז ער חייב, ער האט אים געפאנגען, אבער נעלו שניים, טאמער צוויי פארמאכן די טיר צוזאמען איז פטורין, פארוואס? ווייל צוויי מענטשן מאכן מלאכה צוזאמען איז מען פטור, לא יכול אחד לנעול, טאמער איינער קען נישט אליין פארמאכן די טיר וואס טייטש מען דארף האבן צוויי מענטשן אויף צו פארמאכן די טיר, דא איז דא א מחלוקת, ונעלו שניים חייבין ור' שמעון פוטר, תנא קמא זאגט אז מ'איז חייב, ר' שמעון זאגט מ'איז פטור, און אונז האבן שוין געזען אין דף צדיק ב' וואס איז די מחלוקת, צווישן תנא קמא ר' שמעון, לגבי שניים שעשו בזה אינו יכול וזה אינו יכול וואס ר' שמעון לערנט ארויס פון פסוקים, האט מען שוין געהאט בעצם די מחלוקת, זאגט די גמרא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר שמואל, הצד ארי בשבת, דרך אגב זאגט ער א אנדערע זאך, טאמער איינער פאנגט א לייב שבת, אינו חייב עד שיכניסנו לגורזקי שלו, איז ער נישט חייב ווילאנג ער לייגט אים נישט אריין אין זיין כלוב אין זיין קעידזש דארט ווי מען האלט די לייב, פארוואס? ווייל אפילו מען כאפט אן די לייב גאר שטארק, די לייב איז גאר א שטארקע בעל חי, עס קען זיך געבן א רייס ארויס פון דארט ווילאנג ס'איז נישט איינגעשפארט הייסט עס נישט קיין צידה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ישב אחד על הפתח ולא מילאהו, וואס טייטש טאמער א הערש שפאצירט אריין אין א שטוב, און איינער זעצט זיך אוועק ביים טיר, אבער די טיר פארהאקט זיך נישט מיט דעם וואס ער זיצט ביים טיר, די הערש קען נאך אלץ ארויסשפאצירן, ער פארשטעלט נישט די גאנצע טיר, אבער נאכדעם וואס די ערשטע האט זיך אוועק געזעצט דארט ישב השני זעצט זיך אוועק א צווייטע, ומילאהו, יעצט די צווייטע זיצט שוין דארט, קען שוין נישט די הערש ארויסשפאצירן, דעמאלטס איז השני חייב, איז דער צווייטער חייב אויף צידה, פארוואס? ווייל דער ערשטער האט נישט געפאנגען, ווען דער ערשטער געזעצן דארט איז גארנישט געווען, דער הערש האט געקענט ארויסגיין, דער צווייטער זיצט דארט, דער האט שוין עפעס געטון, און פאר דעם איז דער צווייטער חייב. אבער זאגט די משנה, ישב הראשון על הפתח ומלאו, טאמער דער ערשטער איז געזעצן ביים טיר און ער האט יא אנגעפילט די גאנצע ברייט פון דער טיר, דער הערש קען מער נישט ארויסגיין, ס'הייסט ער האט בעצם געפאנגען, ובא השני וישב בצידו, יעצט קומט א צווייטער און זיצט לעבן אים, איז אף על פי שעמד הראשון והלך לו, אפילו דער ערשטער גייט יעצט אוועק פון פלאץ, און דער צווייטער בלייבט דא שטעקן, קומט אויס דער צווייטער פארשטעלט יעצט די טיר, פון דעסט וועגן הראשון חייב, דער ערשטער איז דער וואס איז חייב והשני פטור, און דער צווייטער איז פטור, פארוואס? ווייל בשעת וואס דער צווייטער האט זיך אוועק געזעצט, האט ער דאך גארנישט געטון, ער איז געזעצן, דער ערשטער האט פארשטעלט די טיר, יעצט דער ערשטער איז אוועק געגאנגען, איז נישט זיין שולד, און הא למה זה דומה, זאגט די משנה דאס איז א משל צו וואס? לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו אזוי ווי איינער וואס פארשליסט זיין שטוב און א צבי א הערש איז אינעווייניג איז די מפרשים זענען שוין מסביר דעם משל אויף כמה אופנים איין אופן וואס די מפרשים זענען דאס מסביר איז טאקע ביי א שטוב וואס די טויער איז פארמאכט ס'איז נאר נישט פארשלאסן און א צבי איז אינעם שטוב גייט יעצט א מענטש און פארשליסט די טיר האסט גארנישט אויפגעטון די טיר איז סיי ווי סיי געווען פארמאכט די הערש איז געווען דא געפאנגען פון פריערט די זעלבע זאך די צוויי מענטשן די צווייטע מענטש וואס זיצט יעצט פארנט פון די ערשטע מענטש אזוי ווי די שלאס ער האט גארנישט דא צוגעלייגט פאר דעם איז ער פטור. צווייטע אופן די מפרשים זענען מסביר איז אז ס'איז אזוי ווי ביי א שטוב וואס א הערש איז צוגעבינדן אין די שטוב ער קען סיי ווי סיי נישט אנטלויפן יעצט גייט איינער פארמאכט די טיר נאכן פארמאכן די טיר בינדט מען אויף דעם הערש איז דא עט אויך קיינער נישט זאגן אז דער וואס האט פארשלאסן די טיר איז חייב אלס ציידה ווייל די הערש איז סיי ווי סיי געווען צוגעבינדן איי יעצט למעשה איז די הערש אויפגעבינדן און די איינציגסטע סיבה וואס די הערש קען נישט אנטלויפן ווייל דו האסט פארמאכט די טיר ס'האט דאך נישט קיין שייכות איך האב עס נישט געטון, איך האב נישט געפאנגען, די זעלבע זאך דער צווייטער מענטש וואס זיצט ביים טיר האט אויך נישט געפאנגען דעם הערש, און פאר דעם זאגט די משנה אז ער איז פטור.